אמר רב אמי אמר רב, האט רב אמי געזאגט פאר רב'ן, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, ואתה בן אדם דו מענטש עשה לך מאך צו דיר כלי גולה כלים וואס מען דארף האבן ווען מען גייט אין גלות, וואס דארף מען האבן, זו נר א ליכט, וקערה און א כלי א שיסל, ושטיח און אויך א פעל וואס דאס טוט מען אויסשפרייטן. שטייט בחוסר כל, וואס הייסט בחוסר כל? ס'טוט אלעס פעלן. אמר רב אמי אמר רב, מיינט מען בלא נר, מען האט נישט קיין ליכט קיין לייט קיין ליכט, און בלא שולחן, מען האט נישט קיין טיש. רב חסדא אמר, אז בחוסר כל מיינט מען בלא אשה דער וואס האט נישט קיין פרוי, רב ששת אמר בלא שמש, ער האט נישט ווער זאל אים באדינען. רב נחמן אמר, רב נחמן זאגט בלא דעה, וואס הייסט עס פעלט אלעס? אז דער מענטש פעלט וויסן, ס'פעלט אים. תנא, אבער ליידער, איך האב נאך נישט געזען א מענטש זאל זיך קלאגן, ער זאל זאגן אז ס'פעלט אים שכל, יעדער וועט זאגן ס'פעלט אים געלט, ס'פעלט אים דאס, ס'פעלט אים דאס, אבער דאס הא איז א זאך וואס יעדער האלט אז דאס איז ער קאמפלעט דאס פעלט אים גארנישט תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט בלא מלח אז מ'האט נישט קיין זאלץ און בלא רבב מען האט נישט קיין פעטיגקייט דאס הייסט בחוסר כל א מענטש ווען ער עסט עסן וואס איז נישט געזאלצן וויפיל ער עסט ווערט ער נישט זאט. אמר אביי האט אביי געזאגט נקטינן, מיר זענען מקובל אז אין עני א ארעמאן איז נישט דא ווער איז א ארעמאן אלא בדעה, עס פעלט אים וויסן, במערבא אמרי אין ארץ ישראל האט מען געזאגט אזא איין ווארט, דדא ביה, דער וועלכער האט וויסן, ער האט דעת, ס'איז דא חכמה בינה דעת, כולא ביה האט ער אלעס, דלא דא ביה פעלט אים דאס, מה ביה וואס האט ער? דא קנה ער האט דאס געקויפט, א קלוגער מענטש, מה חסר וואס פעלט אים? דא לא קנה דאס האט ער נישט געקויפט, מה קנה וואס האט ער יא געקויפט? אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי חייא בר אבא, רבי אלכסנדרי האט געזאגט פאר רבי חייא בר אבא, אין החולה עומד מחוליו, דער קראנקער מענטש שטייט נישט אויף פון זיין קראנקייט, עד שמוחלים לו על כל עוונותיו, נאך דער קראנקייט נעמט מען אים צו אלע זיינע עבירות. שנאמר שטייט אין פסוק הסולח לכל עוונכי, דער אייבערשטער טוט פארגעבן אלע אייערע זינד, ווען איז דאס? הרופא לכל תחלואיכי, ווען ער טוט אויסהיילן דעמאלט טוט ער שוין ווי מען זאגט אראפנעמען אלע עבירות. רב המנונא אמר, רב המנונא זאגט אז ווען דער קראנקער ווערט אויסגעהיילט, חוזר גייט ער צוריק לימי עלומיו, ער באקומט יונגע כוחות, שנאמר, שטייט אין פסוק, רוטפש בשרו מנוער, רוטפש איז א צוזאמענשטעל פון צוויי ווערטער, רוטב, דאס איז א לשון פון פייכטקייט, א מענטש, א עלטערע מענטש, ווי מען זאגט, פעלט די פייכטקייט, און דא קומט צו אים צו די פרישקייט. און אויכעט פש דאס איז פון דעם לשון צו זיך מערן, די די בשרו, זיין פלייש, מנוער מער ווי פון די יוגנט, ישוב וועט זיך אומקערן לימי עלומיו, שטייט אבער כל משכבו הפכת בחליו, זיין זיין געלעגער האסטו איבערגעקערט אין זיין קראנקייט. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, לומר, דאס מיינט צו זאגן, דמשכח למודו, אז ער פארגעסט דעם לערנען. די קראנקהייט שוואכט אפ דעם כח הזכרון. רב יוסף האט עס געוואוסט צו זאגן, ווייל ער האט עס געזען פון זיך אליין. די גמרא דערציילט א מעשה, רב יוסף חלש, רב יוסף איז געווען קראנק, איעקר ליה למודיה האט ער פארגעסן דעם לערנען. אהדריה אביי קמיה, אביי וואס איז געווען דער תלמיד פון רב יוסף'ן האט אים דערמאנט צוריק דאס לערנען וואס ער האט געלערנט. היינו דבכל דוכתא אמרינן און דאס טרעפן מיר אסאך ערטער, אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט לא שמיע לי הדא שמעתא. מען האט איבער געזאגט א הלכה פון רב יוסף, זאגט ער איך ווייס נישט פון דעם, אמר ליה אביי, האט אים אביי געזאגט, את אמריתה ניהלן, דו האסט אונז דאס געזאגט, ומהא מתניתא אמריתה ניהלן און דו האסט נאך א ראיה געברענגט צו דעם דין. ס'איז געווען אין ווילנע איז געווען רבי חיים עוזר גראדזשינסקי געווען דער רב, איז דער כח הזיכרון זיינער געווען אזוי גרויס, אז אמאל ער האט ביי אים איז געוועזן צרכי ציבור, פקדונות, אלמנות האבן געגעבן צו באהאלטן ביי אים געלט, אלעס נישט אויף אינטערעסט צו האלטן דאס, צו שלישות מענטשן האבן דין תורות, און אמאל איז געווארן פארלוירן דער פנקס. האט ער געמאכט א נייען פנקס וואס האט געדענקט פון כח הזיכרון, נאכער האט מען געפונען דעם אלטן פנקס אין פארשידענע חשבונות, ער האט דאך אנגעפירט דעם ועד הישיבות, פארשידענע חשבונות וואס דער האט געגעבן געלט, דער דארף אזויפיל געבן, האט ער, א באוויסטע זאך, ביי בדיקת חמץ האט מען עס געפונען, איז האט מען עס אפגעטשעקט און ס'האט אלעס געשטימט. דער כח הזיכרון איז ביי אים געוועזן מורא'דיג, כי הוה גמיר רבי, ווען רבי האט געלערנט תלת עשרי אפי הילכתא, ער האט געלערנט דרייצן אופנים אין דער הלכה, אגמריה לרב חייא שבעה מנהון, רב חייא האט ער געלערנט נישט אלע דרייצן אופנים, נאר האט נאר געלערנט צו רב חייא זיבן. לסוף חלש ר' ר' איז געווארן קראנק און ר' האט פארגעסן דער לערנען ר' ווערט אנגערופן ר' יודא הנשיא דער וואס האט מסדר געווען די משנה אהדר רב חייא קמיה האט רב חייא איבער גע'חזר'ט יעצט דער תלמיד פאר דעם רעבן הני שבעה אפי דאגמריה און די זיבן אופנים וואס ער האט אים געלערנט שיתא אזל אבער די זעקס וואס ר' האט געהאט נישט געלערנט רב חייא דאס איז אוועק געגאנגען. הוה ההוא קצרא, ס'איז דארט געווען איינער א וועשער, הוה שמיע ליה לרבי, ער האט געהערט רבי'ן כדהוה גריס להו, רבי האט געלערנט פאר זיך און ער האט עס אונטער געהערט, האט ער געקאנט אלע דרייצן אופנים, אזל רב חייא וגמר יתהון קמי קצרא, איז געגאנגען רב חייא און האט געלערנט די זעקס אופנים פון דעם וועשער. ואתא, און נאכער איז געקומען רב חייא ואהדר יתהון קמי רבי און ער האט עס איבער גע'חזר'ט פאר רבי, האט שוין רבי צוריק געוויסט אלעס. כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא, ווען רבי האט געזעהן דעם וועשער, אמר ליה האט ער אים געזאגט, רבי, אזוי האט רבי געזאגט צו דעם וועשער, אתה עשית אותי, דו האסט מיר געמאכט, דו האסט מיר געלערנט תורה, ואת חייא און מיין תלמיד חייא ווייל מיט דעם וואס דו האסט געלערנט ווייס איך דאך אויכעט, איכא דאמרי אנדערע זאגן הכי קאמר ליה אזוי האט ער אים געזאגט אתה עשית את חייא וחייא עשה אותי דו האסט געמאכט אים דאס לערנען און ער האט מיר געמאכט לערנען ואמר רבי אלכסנדרי אמר רב חייא בר אבא. גדול נס שנעשה לחולה, ס'גרעסער דער נס וואס ווערט געמאכט צום קראנקן, יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה, נאך מער אווי דער נס וואס ווערט געמאכט צו חנניה מישאל ועזריה, של חנניה מישאל ועזריה איז דאך געווען אש של הדיוט, מען האט זיי אריינגעווארפן אין קאלעך אויוון, והכל יכולים לכבות, א נאטירליכע פייער קענען אלע פארלעשן, איז געשען א נס. וזו של חולה, די פייער, די היץ פון דעם קראנקן, של שמים היא, דאס איז א זאך פון הימל, און מי יכול לכבותה, ווער קען דאס פארלעשן? ואמר רבי אלכסנדרי אמר רב חייא בר אבא, ואמרי לה און אנדערע זאגן אמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שהגיע קיצו של אדם, ווען עס קומט די צייט ווען דער מענטש דארף אוועקגיין פון דער וועלט, הכל מושלים בו, איז יעדער איינער קען אויף אים געוועלטיגן, יעדער וועם מען זאגט איז ער פארלירט זיך שוין אלעס, שנאמר והיה שטייט אין פסוק כל מוצאי יהרגני, די גמרא וועט עס באלד זאגן וואס דאס הייסט, רב אמר, רב זאגט מן הדין קרא, פון דעם פסוק, למשפטיך עמדו היום, צו דיין משפט שטייט מען היינט, כי הכל עבדיך, אויב מען שטייט היינט צו דיין משפט, ס'איז געקומען די צייט, אוועקצוגיין פון דער וועלט, זענען אלע דיינע קנעכט זאלן אויספירן דעם דבר המשפט. דערציילט די גמרא, רבה בר שילא אמרו ליה, מען האט דערציילט צו רבה בר שילא, שכיב גברא גבוה, ס'איז געשטארבן איינער א הויכער מענטש, הוה רכיב, וואס האט געריטן גירדונא זוטרא, ער האט געריטן אויף א נידריגע. מויל אייזל, מטא תיתורא, ווען די מויל אייזל איז געקומען צו א בריק איסתויט איז די אייזל געווארן ווילד, שדייה, האט עס אים אראפגעווארפן וקא שכיב, און לכאורה אז דער מענטש איז א הויכער מענטש און ער רייט אויף א נידריגע זאך אויף א קליינע אייזעלע, איז דער אראפפאל פון דעם אייזל דארף גארנישט נישט פארשאטן, נאר וואס דען אז דאס איז געווארן דער שליח קרא אנפשיה האט ער געזאגט אויף דעם מענטש, למשפטיך עמדו היום, כאטש ס'איז נישט דער סדר אז די אייזל זאל אראפווארפן דעם מענטש, דאך האט עס פאסירט, און אויך איז דאך נישט דער סדר אז ס'זאל פארשאטן דעם מענטש. שמואל חזייה, שמואל האט געזען.

טרקא גברא, און האט דער עקרב געגעבן א ביס א מענטש ומיית, איז ער געשטארבן, ווייל מלמעלה האט געדארפן געשען די מיתה פון דעם מענטש דורך א עקרב, און דער מענטש איז געווען אין דער זייט טייך און דער עקרב אין דער זייט טייך און ער קען נישט אריבער גיין, און דאס האט געשען. קרא עליה האט ער געליינט אויף דעם למשפטיך עמדו היום, איז ווי דער אויספיר פון פסוק כי הכל עבדיך, ס'ווערט אויסגעפירט פון יעדן איינעם. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, אין מבקרים את החולה, מען איז נישט מבקר דעם קראנקן, אלא מי שחלצתו חמה, נאר דער וואס ער האט פיבער, לאפוקי ווען א קראנקער וואס האט נישט קיין פיבער איז מען נישט מבקר חולה, נאר דער עיקר מיינט ער צו זאגן, לאפוקי זאגן א וועלכער נישט אט דאס אנדערע וואס מען האט געלערנט, רבי יוסי בן פרטא אומר משום רבי אליעזר, אין מבקרים מען איז נישט מבקר חולה, לא חולי מעיים. נישט דער וואס האט צוטון מיטן מאגן, ווייל אז דער וואס איז מבקר חולה און אמאל איז שטערט ער זיך און ער דארף כסדר לויפן, ולא חולי העין, נישט דער וואס איז קראנק אויפן אויג, ולא מחושי הראש, נישט די וואס האבן גרויסע קאפ שמערצן. איי, זאגט די גמרא, בשלמא חולי מעיים פארשטיי איך פארוואס מען איז נישט מבקר חולה, משום כיסופא, אזוי אויך צו זאגן ער קען ווערן פארשעמט, אמאל דארף ער גיין און אמאל קען מען זיך נישט איינהאלטן, אלא ביי חולי העין, דער וואס איז קראנק אויף די אויגן מחושי הראש קאפ ווייטאג, מה טעם וואס מ'איז נישט מבקר חולה, ענטפערט די גמרא משום דרב יהודה צוליב רב יהודה דאמר רב יהודה רב יהודה האט געזאגט דיבורא קשיא לעינא די רעדן איז שלעכט פאר דעם אויג, ומעלי ס'גוט לאישתא אישתא די טייטש צו היץ צו היץ איז עס גוט איז ממילא אז ער וועט גיין מבקר חולה זיין אזאן מענטש וואס ער טאר נישט רעדן מ'קומט מבקר חולה זיין טוט מען דאך צו מיט אים רעדן טויג דאך עס נישט פאר דעם קראנקן אדער אפשר קען מען טייטשן אז דיבורא קשיא עס איז שווער וואס מ'רעדט צו אים נאר עס זעהט אויס עס איז שווער ווען ער רעדט דער קראנקער רעדט איז אויב מ'וועט גיין מבקר חולה זיין און דער קראנקער זאל גארנישט נישט רעדן מען מוז נישט עפעס רעדן, ס'דא אזעלכע קראנקע וואס זיי טארן נישט רעדן, און מען גייט אריין און מען זאגט צו אים זאלסט וויסן זיין, איך ווייס דו טארסט נישט רעדן, אויב דו'סט רעדן איין ווארט גיי איך אוועק, און מ'איז מבקר חולה. אמר רבא האט רבא געזאגט, האי אישתא. די גרויס די פיבער אי לאו ווען נישט דפרוונקא דמלאכא דמותא ווען נישט וואס דאס איז דער שליח פון דעם מלאך המוות מעלי איז עס גוט פאר א מענטש אז מען האט אמאל פיבער ס'איז גוט כחיזרא לדיקלי אזוי ווי ארום א טייטלבוים וואקסט שטעקעלעך און דאס היט דעם טייטלבוים אזוי איז גוט אמאל פיבער ווען חד לתלתין יומין איין מאל אין דרייסיג טאג און ס'איז אזוי גוט כי תרייקא לגופא תרייקא רופט זיך אן אזאן וואס מ'האט גערופן ביי אונז איינגעמאכטס אזאן גוטן ג'עם רב נחמן בר יצחק אמר רב נחמן בר יצחק זאגט לא היא איך וויל נישט די פיבער ולא תרייקא און איך וויל נישט ווי מ'זאגט האבן די איינגעמאכטס.

דריש נפיא וואס אויבן איבער דער זיפ, זוי ווי מען הייבט אן צו זיפן זענען זיי ווי מען זאגט לייכטער די קומען זיי ארויף פון אויבן. אמר אביי האט אביי געזאגט בעיין בישולא מען דארף עס לאנג קאכן כעין בישרא דתורא וויפיל מען קאכט פלייש פון א אקס, רב יוסף אמר רב יוסף זאגט אז ערסן מיינט מען סמידי דשערי, די גראבע מעל פון גערשטן, דשערי עתיקתא פון אלטע גערשטן, דריש נפיא וואס איז אויבן אויף די זיפ, ווען מען טוט זיפן א זאך איז די איז די די סדר איז איר טוט שאקלן א זאך איז די שווערערע זאך איז אונטן און די לייכטערע איז העכער. אמר אביי האט אביי געזאגט בעיין בישולא מען דארף עס קאכן כבישרא דתורא וויפיל מען דארף קאכן, לייש פון אקס. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, בורדם אין מבקרין, ס'איז א קראנקהייט, ס'איז אזוי אזוי ווי מערידן, וואס טוט, איז א צוזאמענשטעל פון צוויי ווערטער, בור, אזוי ווי א גריב, דם, טוט פליסן בלוט, איז מען אים נישט מבקר חולה, ואין מזכירין שמו, מען דארף נישט דערמאנען, זאגן אז דער מענטש איז קראנק. אויף בורדם, מאי טעמא, אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט מפני שהוא כמעין הנובע, ווייל דאס איז אזוי ווי א מעין ווי א קוואל הנובע, איז ממילא אמאל וועט אויסקומען, איז אנדערע טייטשן אז דאס טוט זיך אנשטעקן מיינט מען עס נישט מערידן, מיינט מען א צווייטע קראנקייט, ואמר רב אלעזר למה נקרא שמו בורדם, שהוא דאס איז כמעין הנובע. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ומרפאהו רפואת הנפש, ראובן און שמעון, שמעון איז קראנק, און ראובן און שמעון טאר איינער נישט קיין הנאה האבן פון דעם אנדערן, א מענטש קען זיך אסר'ן זאגן אז דער צווייטער זאל פון אים נישט קיין הנאה האבן, טאר דער ער מאכט אזא נדר טאר דער צווייטער נישט קיין הנאה האבן, זאגן מיר ומרפאהו ער טוט אים היילן רפואת נפש אבער נישט רפואת הממון, אבער נישט רפואה פון געלט. דאס ווארט נפש האט אמאל די טייטש רצון, אזוי ווי רש"י זאגט דארטן אם יש את נפשכם אין פרשת חיי שרה איז זאגט דאך דער רש"י נפשכם רצונכם, ס'איז דא א ווארט פון בעל שם טוב, דער בעל שם טוב זאגט, ווי איז דער מענטש? דא ווי דער מענטש איז דארט איז דער מענטש, אויב דער מענטש איז דער רצון זיינער איז אין תאוות, אין שאול תחתיות איז דער מענטש אין שאול תחתיות, אז דער רצון פון מענטש, דער ווילן פון מענטש, איז אין העכערע זאכן, איז ער אין א העכערע וועלט. אין דער משנה האב איך יעצט געטייטשט רפואת הנפש, ער טוט אים היילן אויב ער וויל אים היילן אומזיסט, אבער רפואת ממון, אז געלט נעמען ביי אים, טאר ער נישט, ווייל איך האב געלערנט יעצט פשט אז דער דאקטער טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם קראנקן. איז אויב דער דאקטער טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם קראנקן טאר ער נישט נעמען קיין געלט. דאס פרעגט די גמרא. פרעגט די גמרא היכי קתני וויאזוי מיינט מען צו זאגן? אילימא דו וועסט זאגן דרפואת נפש מיינט מען בחינם ער מעג אים היילן אומזיסט, רפואת ממון מיינט מען בשכר ער טאר נישט נעמען קיין געלט, און ס'וועט זיך רעדן אין א פאל אז דער דאקטאר טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם חולה, דעריבער טאר ער נישט נעמען ביי אים קיין געלט. ליתני הכי זאל ער אזוי לערנען, מרפאהו בחינם, ער היילט אים אומזיסט, אבל לא בשכר, וואס דארפן מיר עס אנרופן מיט דעם לשון רפואת נפש, אלא זאגט די גמרא מען מיינט אזוי. מען מיינט דא פונקט פארקערט, אז נישט ווי כ'האב פריער געלערנט אז דער דאקטער טאר נישט קיין הנאה האבן פון קראנקן, נאר דער קראנקער טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם דאקטער. זאגן מיר אזוי, רפואת נפש מיינט מען גופו, כאטש דער קראנקער טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם דאקטער, דאך. אז די נכסי רופא זענען אסור אויף דעם חולה, דאך מעג ער אים היילן. רפואת ממון וואס ער טאר אים נישט היילן, דאס איז בהמתו, דאס רעדט זיך אז די בהמה, איז ווייל דער קראנקער ער טאר דאך נישט קיין ער טאר דאך נישט קיין הנאה האבן פון דעם דאקטער, טאר ער נישט היילן זיין בהמה. איז דער ר"ן זאגט נאך צו צו דעם א תנאי, אז דא רעדט זיך אז מען קען קריגן א צווייטן דאקטער, ווייל אויב מען קען נישט קריגן קיין צווייטן דאקטער צו בהמה, איז דאך דאס נישט ערגער ווי ער געפינט יענעמס אן אבידה, גיט ער צוריק די אבידה. אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, כאטש מיר זאגן ער טאר נישט היילן די בהמה, אבל אומר לו אבער מען מעג אים זאגן סם פלוני יפה לה, די מעדעצין איז גוט, סם פלוני רע לה. ר"ן אויבן די ערשטע שורה, רפואת נפש. בחינם, ונפש דקתני, און דאס וואס שטייט דאס ווארט נפש, פירושו, און מיינט מען רצון, ווען ער וויל היילן. ווי טרעפן מיר אז נפש מיינט מען ווילן, כדאשכחן אם יש את נפשכם, טייטשט מען דארט דאס ווארט נפשכם רצונכם, כלומר, שמרפאהו ער מעג אים היילן ברצון לבו ווען ער וויל ולא בשכר. דעם מיט געלט טאר ער נישט. די מ פארוואס טאר ער נישט נעמען קיין געלט ומתוקמא מתניתין איך לערן איין די משנה בשנכסי חולה אסורים על הרופא אז דער דאקטער טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם קראנקן דעריבער טאר ער נישט נעמען ביי אים קיין געלט. זאגט די גמרא אויב אזוי האט דאך געדארפט שטיין ער היילט אים בחינם נישט בשכר אלא רפואת נפש גופו. ער מעג, ומתוקמא, מ'וועט לערנען בשנכסי רופא אסורים על החולה, דער קראנקער טאר נישט קיין הנאה האבן פון דאקטער, ומשום הכי לא ירפא בהמתו, די בהמה טאר מען נישט היילן, וכשיש שם רופא אחר, ס'רעדט זיך עס איז דא א צווייטער דאקטער פאר דער בהמה, דאי לא, אויב ס'איז נישט דא קיין צווייטער, שרי לרפאותה מעג ער יא היילן, דהא תנן מיר האבן געלערנט אז שמעון טאר נישט קיין הנאה האבן פון ראובן'ען, און ראובן האט געפונען שמעון'ס א זאך, זאגן מיר מחזיר לו אבידתו, ער גיבט צוריק וואס די פארלוירענע זאך, ואין לך השבה גדולה מזו, אזוי ווי עס איז דא א ענין צוריק צו געבן יענעמ'ס אן אבידה, איז אויך דא א ענין זען אז יענעמ'ס זאך זאל נישט ווערן פארלוירן, די גמרא זאגט, ס'קאן אמאל די מצוה פון השבת אבידה איז אמאל דא ביי א פעלד אויכעט, האט איר שוין געהערט? א פעלד ווערט פארלוירן און מקיים א מצוה פון השבת אבידה, אז ר'האט געזען עס שטייט דער טייך, ס'האט זיך אויפגעריסן דארטן ווי מ'זאגט א קאנאל, און דאס וועט פארפלייצן די פעלד, און ער טוט דארט פארמאכן אז ס'זאל נישט אריינקומען די וואסער אין די פעלד, דאס הייסט דאס רופט זיך אויכעט טוען השבת אבידה, דער ענין פון השבת אבידה איז נישט בלויז ווען ס'איז שוין שאדן, ס'איז שוין פארלוירן, נאר צו מאכן ס'זאל נישט ווערן פארלוירן, ס'זאל נישט זיין קיין שאדן. אלא ודאי מוז איך זאגן כשיש רופא אחר עסקינן, ס'דא א צווייטער דאקטער, ואפילו הכי כאטש ס'דא א צווייטער דאקטער, איז לכאורה פארוואס זאל ער אים היילן זיין גוף, דער דאקט דער קראנקער טאר דאך נישט קיין הנאה האבן פון דעם דאקטער, מרפא רפואת נפש דהיינו גופו, לפי ווייל שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות, נישט פון יעדן איינעם איז א מענטש זוכה צו ווערן געהיילט והכי איתא בירושלמי אבל אומר לו סם פלוני יפה לה סם פלוני רע לה דכיון וויבאלד דאיהו דער דאקטער לא יהיב סמא עלה שרי מעג מען דהנאה ממילא אתיא די הנאה קומט אזוי אויך צו זאגן פון זיך אליין ומינה פון דא וועל איך אפלערנען דברפואת גופו ווען ער היילט זיין גוף ביי בהמה וואס ער טאר נישט, מעג ער דאך זאגן סם, די מעדעצין איז גוט, די איז גוט, קומט אויס ווען ער היילט דעם גוף מ'מעג אפילו לשום סם בידיו אליין לייגן די מעדעצין שרי מעג מען, ומיהו דווקא שיהיה משל מודר אז די מעדעצין איז געווארן געקויפט פון דעם געלט פון דעם קראנקן, אבל משל מדיר לא, ואפילו היכא דאין לו למודר במה שיתרפא, אפילו ער האט נישט פון וואס די מעדעצין צו קויפן, אפילו הכי פון דעסטוועגן. גיבן, דער אוכל מיט אים לא יטול פון זיך, מיד ליד פון האנט צו האנט אסור, איז אסור, כי היכי די זעלבע דין די מודר הנאה מחבירו, צוויי מענטשן גייען אויפן וועג און איינער האט נישט וואס צו עסן, און דער וועלכער האט נישט וואס צו עסן טאר נישט קיין הנאה האבן פון צווייטן, ער האט געמאכט א נדר ער זאל פון יענעם נישט קיין הנאה האבן, וואס זשע זאל ער טון? אי אז אים געבן צו עסן טאר ער דאך ניט. ווערט דארט דערמאנט דער עצה, מניח על גבי סלע, ער לייגט אוועק אויפן שטיין ר' זמעווקא, אבער מיד ליד ממש, אבער פון האנט צו האנט טאר מען נישט, כגון יש מספקא למעלה, מיהו אבער היכא דער חולה אוסר על עצמו, דער חולה האט גע'אסר'ט אויף זיך נכסיו של רופא, ער זאל נישט הנאה האבן פון דאקטער, נישט דער רופא האט גע'אסר'ט דעם חולה, אז דער חולה זאל נישט הנאה האבן פון דאקטער, דער חולה האט גע'אסר'ט, אפשר קען זיין אפילו א סם של רופא שרי, אפילו די מעדעצין פון דאקטער מעג מען, ווייל מיר האבן דאך פריער געלערנט דעם ר' יוסף אלבערס אז ס'איז נוגע זיין געזונט האט ער נישט געמאכט דעם נדר. זאגט די משנה ורוחץ עמו באמבטי גדולה, שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובנ'ען, מעג ער זיך וואשן מיט ראובנ'ען אין א גרויסע וואנע, אבל לא בקטנה, אין א קליינע וואנע טאר ער זיך נישט וואשן צוזאמען, ווייל ס'איז א קליינע וואנע, ווען עס וואשט זיך ראובן אויכעט ווערט דאך די וואסער אביסל העכער, האט שמעון וואס ער טאר נישט קיין הנאה האבן הנאה פון ראובן'ן, אבער ווען די באד איז א גרויסע, איז צוליב דעם וואס א מענטש קומט אריין טוט זיך עס נישט אזויפיל אויפהייבן ס'זאל זיין הנאה. נאך א דין שטייט אין דער משנה, וישן עמו במיטה, ער שלאפט מיט אים אין איין בעט. רב יהודה אומר, רב יהודה גייט נישט קריגן אויפן תנא קמא, ער גייט מפרש זיין דעם תנא קמא, בימות החמה. זומער מעג ער שלאפן מיט אים אין איין בעט, ווייל זומער האט איינער נישט הנאה פון דעם וואס ער שלאפט מיטן אנדערן, אבל לא בימות הגשמים, אבער נישט ווינטער, מפני שהוא מהנהו, ווינטער אז ער שלאפט מיט נאך איינעם איז ער ווארעמער, ווי איז לשון פון קהלת אם ישכבו שניים וחם להם, דעריבער זאגן מיר אז ווינטער טאר ער נישט שלאפן מיט אים צוזאמען אין איין בעט. נאך א דין שטייט און מיסב עמו על המיטה, זיי מעגן ביידע זיצן אויף איין בעט, ווייל פון דעם זיצן אויף איין בעט, זיך אנלענען אויף איין בעט, טוט איינער דעם אנדערן נישט דערווארעמען, ממילא וועט אויסקומען אפילו ס'איז ימות הגשמים איז אויך דער דין מעג ער, ואוכל עמו על השולחן. צו מעגן ביידע עסן אויפן טיש, וואס איז די חידוש? דאס איז נישט צו ביידן, די זייט איז דא נישט דא קיין שאלה, די בעט באלאנגט נישט צו ראובן און שמעון מסתמא כנראה צו א דריטן מענטש, יעצט דא איז דא שוין א חידוש צו מעגן עסן אויף איין טיש, אזוי איז דאך דא א דין ווען צוויי מענטשן קענען זיך, זאל איינער נישט עסן מילכיגס און איינער פליישיגס אויף איין טיש, ס'זאל זיין א היכר, כ'האב מורא אז איינער וועט עסן פון דעם אנדערן, אבער דא א האב איך נישט קיין מורא, אז אויב ער טאר נישט הנאה האבן פון אים, מסתמא איז דאך דא עפעס א שנאה צווישן זיי, אבל אבער, לא מן התמחוי. אויב מען גיט פאר זיי ביידע א גרויסע שיסל צו עסן, קענען זיי נישט ביידע עסן פון דעם, ווייל אויב איינער וועט עסן ווינציגער און דער אנדערע מער, האט דאך דער אנדערע הנאה. אבל אוכל עמו, ער מעג עסן מיט אים, מן התמחוי החוזר. תמחוי החוזר הייסט אז ס'איז דא אין שיסל אזויפיל עסן, אז זיי וועלן זיכער ביידע נישט אויפעסן, די שיריים וועלן צוריק גיין צו דעם בעל הבית, קומט דאך אויס אז איינער האט נישט קיין הנאה פון אנדערן. ר"ן ורוחץ עמו באמבטי גדולה, ער וואשט זיך מיט אים אין א גרויסע וואנע, שכיוון שגדולה ס'א גרויסע וואנע אין המים עולים על זה בשביל חברו, איז צוליב דעם חבר וועט די וואסער נישט ווערן העכער. אבל לא באמבטי קטנה, אבער נישט אין א קליינע וואנע, שמתוך שקטנה, ס'א קליינע וואנע, כשרוחץ עמו, ער וואשט זיך מיט אים מעלה המים עליו די וואסער ווערט העכער ומהנהו האט ער הנאה. נאכהער איז געשטאנען דער דין אז ער טאר ניט, ער מעג מיט אים שלאפן אין איין בעט, איז עס שטייט נאכדעם, רבי יהודה אומר בימות החמה, מילתא דתנא קמא מפרש ואזיל, רבי יהודה גייט נישט קריגן נאר איז מפרש די ווערטער פון תנא קמא, דכי קאמר וישן עמו במיטה, דאס וואס דער תנא קמא האט געזאגט ער שלאפט אין איין בעט, דווקא בימות החמה דווקא זומער, שאינו נהנה בחימומו, און ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן עס רעדט זיך אויך אז ס'איז נישט קיין גרויסע בעט, ווייל ווי וועט. אדרבה פארקערט, אז בימות החמה נישט קיין חילוק צו א גרויסע צו א קליינע, אבל לא בימות הגשמים ווינטער און ס'איז אויך נישט קיין ברייטע בעט איז דעמאלט טאר מען נישט מפני שהוא מחממו, ער טוט אים דערווארעמען ומהנהו ער האט פון דעם הנאה, ער טאר דאך נישט קיין הנאה האבן פון זיין חבר כדכתיב ווי עס שטייט אם ישכבו שניים אז צוויי טוען ליגן צוזאמען וחם להם ווערט זיי ווארעם, ומיסב עמו על המיטה אפילו בימות הגשמים ובכהאי גוונא ליכא חימום, פון דעם איז אנגעליינט דערווארעמט נישט איינער דעם אנדערן ואוכל עמו על השולחן, ולא גזרינן און איך בין נישט גוזר דילמא אוכל ממנתא דחבריה טאמער וועט ער עסן פון דעם חלק פון זיין חבר פאר דעם האב איך נישט קיין מורא, אבל לא מן התמחוי, אם נותנים לשניהם קערה ביחד, אז מען גיט פאר ביידע א שיסל צו עסן, שאם האחד אוכל מעט, אויב איינער עסט א קליין ביסל והשני הרבה און דער צווייטער אסאך, נמצא קומט דאך אויס נהנה משל חברו. דעריבער טארן זיי נישט עסן פון איין שיסל. אבל אוכל עמו מן התמחוי החוזר, וואס מיינט מען תמחוי החוזר? שחוזר לבעל הבית, די שיריים גייען צוריק צום בעלבאס זיכער. שהתמחוי גדול כל כך, די שיסל פון וואס זיי עסן איז אזוי גרויס, שאין יכולין לאכול כל מה שבתוכו, זיי קענען נישט אלעס אויפעסן. ומותרו, און דאס וואס בלייבט דארט איבער, חוזר לבעל הבית, וועט מען צוריק געבן דעם בעלבאס. ובכהאי גוונא, אין אזא פאל, לא מתהני חד מן חבריה, האט איינער נישט הנאה פון זיין חבר. גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לא ירחץ עמו באמבטי, איינער טאר נישט קיין הנאה האבן פון זיין חבר זאל זיך נישט וואשן מיט אים אין איין וואנע, ולא ישן עמו במיטה, ער זאל נישט שלאפן מיט אים אין איין בעט, בין גדולה בין קטנה. דער בין גדולה בין קטנה גייט ארויף סיי אויף דער וואנע און סיי אויף דעם בעט, דברי רב מאיר, כאטש אין אמת'ן אז דער וואנע איז א גרויסע האט ער דאך פון אים נישט קיין הנאה, נאר רב מאיר האט גוזר געווען אמבטי גדולה כאטש ער האט נישט קיין הנאה צוליב קטנה וואס האט יא הנאה, און ר'האט אויך גוזר געווען ביי א מיטה ביי א בעט אפילו עס איז א גרויסע בעט, אין א גרויסע בעט ווינטער. אפילו איז דאך אויך נישטא קיין הנאה וואס מען שלאפט צוזאמען, צי ווי מען זאגט זומער, האט ער גוזר געווען ביי א בעט צי א גדולה צי א קטנה און אפילו זומער האט ער גוזר געווען צוליב קטנה בימות הגשמים וואס ער האט הנאה. דברי רב מאיר, אזוי לערנט רב מאיר. רב יהודה אומר, רב יהודה קריגט אויף א בעט, ער זאגט אזוי, גדולה, א גרויסע בעט, בימות הגשמים, אפילו ווינטער ווען ס'קאלט, האט איינער דאך נישט קיין הנאה פון אנדערן ווייל עס איז דאך א ברייטע בעט, די זעלבע זאך איז קטנה אפילו א קליינע בעט בימות החמה, זומער איז אויכעט מותר ווייל רבי יהודה איז נישט גוזר איינס צוליב דעם אנדערן, זע איך קומט אויס אז דאס וואס רב יהודה וואס האט געזאגט אין דער משנה בימות החמה אבל לא בימות הגשמים גייט מפרש זיין דעם תנא קמא, דער תנא קמא האט געזאגט ישן עמו במיטה האט רב יהודה מפרש געווען נאר בימות החמה, ווייל אויב איך זאל זאגן רב יהודה קריגט אויפן תנא קמא איז דאך דא דא א דריטע שיטה לויט ר' מאיר'ן טאר מען קיינמאל נישט, און לויט רב יהודה'ן איז א חילוק פון זומער ביז ווינטער, און דער תנא קמא וועל איך דארפן טייטשן האלט מען מעג שטענדיג, דאס איז דאך נישט קיין סברה צו זאגן. רוחץ עמו באמבטי גדולה, ער מעג זיך וואשן מיט אים אין א גרויסע וואנע. און מזיע עמו, ער מעג שוויצן, זיך נישט וואשן, בקטנה, אין א קליינע מרחץ, אבל מיסב עמו על המיטה, כאטש מיר זאגן אז ער זאל נישט שלאפן מיט אים אין איין בעט, אבער זיך אנליינען מעג ער מיט אים אויף איין בעט, ויאכל עמו על השולחן, און ער מעג עסן מיט אים אויף איין בעט, אויף איין טיש. אבל לא מן התמחוי, אבער פון איין שיסל קענען זיי נישט עסן, איינער וועט עסן מער און איינער עסט ווינציגער איז ער אים מהנה. אבל אוכל הוא, אבער א מ זיי מעגן עסן צוזאמען פון איין שיסל, פון וועלכע שיסל? מן התמחוי החוזר, פון דער שיסל וואס איז אזוי גרויס וואס זיי וועלן אלעס נישט אויפעסן, וואס בלייבט איבער גייט צוריק צום בעל הבית, האט דאך איינער נישט קיין הנאה פון אנדערן, אמר רבי יוסי בר חנינא מן התמחוי החוזר מיינט מען לבעל הבית צו דעם בעל הבית. זאגט די משנה לא יאכל עמו ער זאל נישט עסן מיט אים מן האבוס שלפני הפועלים, דאס ווארט אבוס ווערט אנגערופן א גרויסע שיסל, וואס די ווען די ארבעטער ארבעטן טוט מען דארט אריינלייגן פאר די ארבעטער עסן ווייל זיי טוען הארעווען שטארק עסן זיי אסאך דעריבער פאסט זיך דאס לשון אובסין מען טוט זיי שטאפן איז דער דין קען מען נישט עסן מן האבוס שלפני הפועלים דא ווערט נישט דערמאנט ווי דער דין פון אבוס החוזר, ווייל די ארבעטער לאזן קיינמאל נישט איבער פון דעם אבוס צום בעל הבית, דעריבער דארף מען נישט דערציילן קיין דין פון אבוס החוזר. נאך א דין שטייט, ולא יעשה עמו באומן דברי רב מאיר, ביי דעם וויינגארטן אומן ווערט אנגערופן די שורה, זאלן נישט ארבעטן, למשל שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן'ע, זאל שמעון נישט ארבעטן פריער ראובן און נאכער וועט גראבן שמעון, ווייל ווען ראובן האט פריער געגראבן איז דאך געווארן שוין די ערד ווייכער, איז דאך שוין לייכטער יעצט פאר שמעון'ע צו גראבן, קומט אויס אז שמעון האט הנאה פון דעם ראובן'ע. דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר, און ר' מאיר איז נישט מחלק צי דער שמעון וואס ער טאר נישט הנאה האבן פון ראובנ'ען איז ווייט פון ראובנ'ען, צי ער איז נאנט צו אים, אלע אופנים איז אסור, ווייל ר' מאיר איז דאך מחמיר און גוזר איינס צוליב דעם אנדערן. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, ריכטיג, ער טאר נישט ארבעטן מיט איין שורה, ווען איז דווקא? ווען ס'איז נאנט, אבער עושה, ער מעג ארבעטן, והוא ברחוק ממנו, אויב איינער איז ווייט פון דעם אנדערן מעג ער יא ארבעטן, זאגט די גמרא אויף דעם. בקרוב, ווען איינער איז נאנט צו דעם אנדערן לא פליגי דאסיר. איינער ארבעט אין נאנט פון דעם אנדערן, אפילו זיי ארבעטן נישט ביידע אין די זעלבע שורה, איין שורה לעבן די אנדערע, אבער מיט דעם מאל וואס איינער לאמיר זאגן איז אין שורה א' טוט ארבעטן, ווערט דאך שוין שוואכער די ערד וואס איז אין די זייט פון שורה ב', איז אויב ער איז נאנט צו אים

דארט ווי ער ארבעט ווייט פון אים, דאס הייסט נישט די צווייטע שורה וואס איז לעבן אים, נאר ס'איז די פערדע שורה פון אים, די צענטע שורה פון אים, ר' מאיר סבר, ר' מאיר האלט, גזרינן רחוק משום קרוב, אויב איך וועל זאגן מען מעג ארבעטן ביי רחוק, וועט מען קומען ארבעטן קרוב אויך, און קרוב האט ער דאך הנאה פון אים ווען ער מאכט שוואך די ערד. דקא מרפי לה לארעא, ביי קרוב טוט ער זיך מאכן שוואכער די ערד, קמיה, פאר אים, ורבנן סברי, און די רבנן האלטן לא גזרינן, מיר זענען ניט גוזר. ר"ן. תניא לא ירחץ עמו באמבטי, אז ער טאר נישט פון אים הנאה האבן זאל ער זיך נישט וואשן מיט אים אין איין וואנע. ווייל די וואסער ווערט העכער, ווען ס'איז דא נאך א מענטש איז באקוועמער זיך צו וואשן האט ער פון אים הנאה, ולא ישן עמו במיטה בין גדולה בין קטנה, ער זאל ניט שלאפן אין א בעט בין גדולה בין קטנה, איז דער בין גדולה בין קטנה גייט נישט ארויף בלויז אויף מיטה נאר ס'גייט אויך ארויף אויף אמבטי, אתרווייהו, ס'גייט ארויף אויף ביידע זאכן, דגזר רב מאיר באמבטי גדולה, רב מאיר איז גוזר און ס'איז א ברייטע וואנע, אף על גב דלא מהני ליה, כאטש ער האט נישט פון דעם קיין הנאה, אטו קטנה צוליב א קליינע דמהני ליה וואס ער האט הנאה וואס די וואסער ווערט העכער, וגזר נמי, ער איז אויך גוזר במיטה, בין גדולה ובין קטנה, אפילו א גרויסע בעט וואס איינער ליגט נישט נאנט צום אנדערן וואס איינער דערווארעמט נישט דעם אנדערן, ואפילו בימות החמה, בימות החמה איז דאך זיכער נישט באקוועם צו שלאפן צוזאמען, דאך טוט א תנא-קמא גוזר זיין, אטו קטנה בימות הגשמים דמהני ליה. ורבי יהודה פליג בתרוייהו, און רבי יהודה קריגט אויף צוויי זאכן ביי דער מיטה, און די זעלבע זאך קריגט ער ביי דער אמבטי גדולה דגדולה, א גרויסע בעט אפילו בימות הגשמים שרי,

ומהא משמע פון דא ווייזט אויס דרבי יהודה דאמר במתניתין רבי יהודה וואס זאגט ביי אונז אין א משנה בימות החמה אבל לא בימות הגשמים פרושי קא מפרש מאי דקתני רישא, רבי יהודה איז מפרש דאס וואס איז געשטאנען אין דער רישא פון דער משנה אין אנפאנג משנה וישן עמו במיטה קומט צו גיין רבי יהודה און ער איז מפרש בימות החמה טאר ער נישט מעג א איש צו שלאפן מיט אים אוו ל במסד שומרים. דער כלל מוז וויסן פר' בלי ד ש, די גאנצע משנה גייט פר' בלי ד. די וואלט עהם הוכח און נישט אזוי ער זאגן הא דכתא נסתמא וואס שטייט סתם משנה וישנים און במיתה מעג שלאפן מאן ער ווער ער דאס, לוי ר' מאיר, ר' מאיר טוט דאך שטענדיג אסר'ן. אפילו בימות החמה און אפילו א גדולה ולא ר' יהודה. ר' יהודה איז דאך מחלק